בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף עיין ג, מיר הייבן אן דף עיין ג עמוד א', פֿערצן שורות פון אויבן, תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, טאמער א מאן זאגט פאר זיין פרוי, זה גיטיך מהיום אם מתי חולי זה, ער געט איר א גט, על תנאי אז ער שטארבט פון די מחלה, ונפל הבית עליו, או הכישו נחש, און נאכדעם וואס ער האט עס געזאגט, איז א שטוב ארויפגעפאלן אויף אים ער געשטארבן אדער א שלאנג האט אים געביסן ער געשטארבן איז די דין איז אינו גט אז די גט איז נישט קיין גט פארוואס ווייל בעצם א מענטש זאגט מהיום אם מתי מחולי זה איז אין אמת'ן אריין מוז נישט זיין אז ער זאל שטארבן דייקא פון די מחלה די נקודה וואס ער האט געזאגט אם מתי מחולי זה מיינט אז טאמער ער שטארבט ווילאנג ער איז קראנק איז די גט א גט אבער ווען א מענטש זאגט אזא לשון איז האט ער אינזינען צו ער וועט שטארבן פון די מחלה ער וועט שטארבן פון א צווייטע מחלה, אבער עס דארף זיין זאכן וואס איז נארמאל, מה שאין כן ווען א שטוב פאלט אויף א מענטש אדער א שלאנג בייסט א מענטש, איז דאך ס'א דבר שאינו שכיח, ס'א אונס שאינו שכיח, און ממילא היות וואס ס'איז נישט שכיח איז זעמיר אונז תולה אז ער האט נישט אינזינען געהאט אז אזא זאך וועט געשעהן, ער האט נישט אינזינען געהאט אז טאמער דאס וועט געשעהן זאל די גט אויך זיין א גט, איז דערפאר טאקע איז די גט נישט קיין גט, אבער זאגט די ברייתא וואס איז טאמער איינער האט געזאגט אם לא אעמוד מחולי זה, און נאכדעם ונפל עליו הבית או הכישו נחש, איז דארט הרי זה גט? דא איז די גט יא א גט, און די גמרא פרעגט גראד מאי שנא רישא מאי שנא סיפא, פשט, וויאזוי ארבעט דאס ממה נפשך טאמער א מענטש פאלט נישט ביי אז ס'וועט געשען א אונס שאינו שכיח, איז זאל די גט נישט זיין א גט ביי ביידע ציורים, און טאמער ס'פאלט יא ביי פאר א מענטש, זאל די גט יא זיין א גט ביי ביידע ציורים, און וואס איז די חילוק צווישן די רישא און די סיפא? זאגט טאקע די גמרא אז ס'איז נישט דא קיין חילוק, פשט די סיפא פון די ברייתא איז משובש, און אין אמת'ן אריין וואלט דארט געדארפט שטיין אז די גט איז נישט קיין גט, און די גמרא ברענגט א ראיה פון א מעשה וואס איז טאקע אזוי געשען, פשט ס'איז געווען אמאל א מעשה אין בבל אז איינער האט געגעבן א גט פאר זיין פרוי און ער האט געזאגט אם לא אעמוד מחולי זה, און שפעטער האט אים א לייב אויפגעגעסן, וואס דאס איז א אונס שאינו שכיח, און מ'האט געשיקט קיין ארץ ישראל פרעגן וואס די דין, און שלחו מתם פון ארץ ישראל האט מען געשיקט זאגן אז אכלו ארי אין לנו אז טאמער א לייב האט אים געגעסן איז די גט נישט קיין גט ווייל ס'איז א אונס שאינו שכיח איז קומט אויס אז טאקע די סיפא פון די ברייתא איז משובש און ביי יעדע ציור טאמער ס'איז געשען אן אונס שאינו שכיח איז די גט בטל ווייל אזא זאך האט די נותן הגט נישט אינזינען געהאט פארציילט טאקע די גמרא ההוא גברא, דזבן ארעא לחבריה, איז געווען א מענטש האט פארקויפט א שטיקל קרקע פאר זיין חבר, קביל עליה כל אונסא דמתיליד, און האט מקבל געווען אויף זיך אחריות, אויף וואסערע אונס ס'זאל נאר נישט געשעהן, נעמט ער אחריות אויפן קרקע. לסוף, אפיקו בה נהרא צום סוף, האט דער מלך געהייסן מ'זאל רוקן א נהר, א טייך, אויף דעם פעלד, פשט די גאנצע פעלד איז פארפלייצט געווארן, איז אתא לקמיה דרבינא, איז דער מוכר געקומען צו רבינא פרעגן, צו ער דארף באצאלן א נייע פעלד ווייל ער האט גענומען אחריות אויף כל אונסא דמתיליד איז אמר ליה האט רבינא געזאגט זיל שפי ליה פשט קום זיך אויס מיט אים דו דארפסט אים באצאלן א נייע פעלד ווייל דהא קבילת עלך כל אונסא דמתיליד האסט מקבל געווען אויף זיך אחריות איז אמר ליה רב אחא בר תחליפא לרבינא רב אחא בר תחליפא האט אבער געזאגט צו רבינא אבער ביסט נישט גערעכט אונסא דלא שכיח הוא ס'איז א אונסא דלא שכיח, און א אונסא דלא שכיח האט א מענטש נישט אינזינען געהאט, איז ביי אזא ציור האט דער מענטש נישט מקבל געווען אחריות און דארף נישט באצאלן א נייע פעלד. זאגט די גמרא, איגלגל מילתא ומטא לקמיה דרבא, די מעשה איז אויך אנגעקומען צו רבא, אמר להו רבא האט אויך אזוי געזאגט, אונסא דלא שכיח הוא, ס'איז א אונסא דלא שכיח, און דער מוכר דארף נישט באצאלן א נייע פעלד. איתיביה רבינא לרבא, האט רבינא א קשיא געפרעגט צו רבא, אז וויאזוי זאגסטו אז ביי אונסא דלא שכיח, איז מען פטור פון צו באצאלן? פרעגט רבינא א קשיא פון די ברייתא וואס מ'האט פריערט געזען פון די סיפא פון די ברייתא. האבן מיר דארט געזען אם לא אעמוד מחולי זה ונפל עליו בית או הכישו נחש, הרי זה גט. זעט מען אז א מענטש טראכט יא פון א אונסא דלא שכיח. אמר ליה רבא, האט רבא צוריק געזאגט צו רבינא, ואימא מרישא אינו גט? פשט, וואס ברענגסטו מיר א ראיה פון די סיפא פון די ברייתא. ברענג א ראיה פון די רישא פון די ברייתא אז א מענטש טראכט נישט פון א אונסא דלא שכיח. איז אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא, האט רב אחא מדפתי געפרעגט פון רבינא משום דקשיא רישא אסיפא, לא מותבינן תיובתא מינה? כ'פארשטיי נישט, אין די סיפא שטייט אזוי און די רישא שטייט אזוי, דו האסט א קשיא געפרעגט פון די סיפא ענטפערט ער דיך צוריק קוק אין די רישא, איז וואס? שטייט אין די רישא אנדערש איך פארשטיי אבער איך פרעג דיר פון די סיפא, איז קען איך דיר נישט פרעגן א קשיא פון די סיפא טאמער אין די רישא שטייט פארקערט? אמר ליה האט רבינא געזאגט אין, יא, פשט ווען ס'איז דא אזא סארט ברייתא קען מען נישט פרעגן קשיות פון דעם, פארוואס? ווייל כיוון דקשיא רישא אסיפא, היות ס'איז דא א סתירה אין די ברייתא, איז לא איתמר בי מדרשא איז א סימן אז מען האט נישט געלערנט די ברייתא אין בית המדרש ווייל טאמער מען וואלט עס געלערנט אין בית המדרש וואלט מען אוודאי פארענטפערט די סתירה, און ממילא משבשתא, די ברייתא איז משובש, איז פאר דעם זיל בתר סברה דארף מען גיין מיטן סברה, און די סברה זאגט אז א מענטש איז נישט מקבל אויף זיך א אונסא דלא שכיח, און דערפאר טאקע ביי די גט איז די גט נישט קיין גט, און ביי די קרקע איז די מוכר נישט מחיוב באחריות. זאגט די גמרא ווייטער, רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע זבן שומשמי אגידא דנהר מלכא, רב פפא און רב הונא בריה דרב יהושע האבן געקויפט שומשמין אויפן ברעג פונעם טייך נהר מלכא און אגור מלחי לעבורינהו זיי האבן געדינגען מענטשן מיט שיפן זאלן אריבערפירן די שומשמין אריבער דעם טייך און קבילו עלייהו כל אונסא דמתיליד די מוכרים האבן מקבל געווען אויף זיך אחריות אויף וואסערע אונס זאל נאר נישט געשען מיט די שומשמין לסוף צום סוף וואס איז געשען איסתכר נהר מלכא די טייך די נהר מלכא האט זיך פארשטאפט די שיפן זענען האבן נישט געקענט אדורך גיין איז אמרו להו איז רב פפא און רב הונא בריה דרב יהושע האבן געזאגט פאר די מוכרים אגורו חמרי אפקעינהו ניהלן, גייטס דינגטס חמורים זאלן ברענגען די שומשמין אהער, דהא קבילתו עלייכו כל אונסא דמיתליד, עטץ האטס מקבל געווען אחריות, איז דארפט עטץ זיכער מאכן אז די שומשמין קומען אן צו אונז, איז אתו לקמיה דרבא, איז מען געקומען צו רבא'ן א דין תורה פרעגן ווער דארף דא באצאלן אויף די חמורים זאלן אריבער ברענגען די שומשמין, אמר להו, האט רבא געזאגט צו רב פפא און צו רב הונא בריה דרב יהושע, קאקי חיורי, טייטש ווייסע קאטשקעס, ווי רשי זאגט ווייס ווייל זיי האבן געהאט ווייסע בערד זענען געווען עלטער, און קאטשקעס. איז דא מפרשים צייכענען צו אז די גמרא זאגט אין ברכות איינער וואס זעט א קאטשקע אין זיין חלום איז א סימן אויף חכמה, פשט האט ער זיי גערופן עלטערע אידן חכמים, אבער פון דעסטוועגן רבא זאגט זיי איך בין נישט מסכים צו ענקער פסק, משלחי גלימי דאינשי עטץ טוטס אויס בגדים פון מענטשן, ווי רשי זאגט ס'איז א לשון אז עטץ פסקנטס דין תורות עטץ פסקנטס פסקים וואס איז נישט ריכטיג וואס איז נאר פאר ענק אייגענע הנאה פאר ענק אייגענע טובה, אונסא דלא שכיח הוא. דאס איז א אונסא דלא שכיח, אויף דעם האט קיינער נישט מקבל געווען קיין אחריות, איז אוודאי די מוכרים דארפן נישט באצאלן פאר די חמורים זאלן אריבערברענגען די סומסום אין צענק. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, איז אזוי, מען האט געזען די פריערדיגע משנה, אז טאמער איינער געבט א גט פאר די פרוי, און ער זאגט, זה גיטך מהיום אם מתי, און שפעטער איז ער געשטארבן, איז די גט א גט למפרע פון די טאג וואס ער האט עס געגעבן. יעצט, וואס איז אין די תקופה אינצווישן, פשט, נאכדעם וואס דער מאן געבט א גט וואס שטייט דארט, אדער וואס ער זאגט מהיום אם מתי, איז פאר ער שטארבט, וואס די דין? זאגט די משנה לא תתייחד עמו אלא בפני עדים, פשט, צווישן דעם וואס ער האט איבערגעגעבן די גט און די זמן מיתה זאל זיך די מאן נישט מייחד זיין מיטן פרוי נאר טאמער ס'דא דארט עדים, פארוואס? ווייל טאמער ער עט זיך מייחד זיין מיט איר, רש"י זאגט צוויי פשטים, לויט איין מאן דאמר, ווי מ'וועט זען בהמשך, איז דא א חשש אז זיי זאלן וואוינען צוזאמען, אז זיי זאלן וואוינען צוזאמען קען זיין די מאן עט איר בועל זיין לשם קידושין, אז עט איר בועל זיין לשם קידושין עט זי דארפן א נייע גט, און אפילו לויט די מאן דאמר זאגט רש"י וואס מ'איז נישט חושש אויף דעם, איז פון דעסטוועגן ווי נישט ווי בשעת ער שטארבט איז דאך די גט א גט למפרע איז פשט למפרע עט נתברר ווערן אז די פרוי איז געווען א פנויה מען טאר זיך נישט מייחד זיין מיט א פנויה איז פארדעם טאר זיך די מאן נישט מייחד זיין מיט די פרוי נאר טאמער איז דא דארט עדים און עדים מיינט נישט כשר'ע עדים נאר אפילו עד אחד און אפילו על פי עבד אפילו על פי שפחה אפילו א עבד א שפחה חוץ משפחתה מפני שלבה גס בה בשפחתה פשט חוץ איר שפחה איר שפחה די פרוי'ס שפחה איז נישט קיין גוטע עד ווייל א פרוי שעמט זיך נישט פון אייגענע שפחה זי שעמט זיך נישט צו וואוינען מיטן מאן אפילו אז די שפחה איז דארט און ממילא זי איז נישט קיין גוטע שומר אבער יעדער איינער אנדערש אפילו אן עבד אפילו א צווייטע שפחה איז א גוטע שומר אז די מאן זאל נישט וואוינען מיט די פרוי און זיי מעגן זיך מייחד זיין טאמער א צווייטע איז אין צימער זאגט יעצט די משנה ווייטער מה היא באותן הימים און ווי מ'עט זעהן די גמרא אז דא רעדט דער משנה פון אן אנדערע ציור אינגאנצן, דא רעדט זיך נישט ביי א ציור אז די מאן האט געגעבן א גט און ער האט געזאגט מהיום אם מתי, נאר דא רעדט זיך די מאן האט געגעבן א גט און ער האט געזאגט מעת שאני בעולם אם מתי, וואס די לשון איז משמע אז די מאן וויל די גט זאל זיין א גט פון א מינוט פאר דעם וואס ער איז טויט, אבער ביז די מינוט פאר ער איז טויט איז די גט נישט קיין גט, איז ווען א מאן געבט איבער אזא סארט גט איז פון ווען ער האט איבערגעגעבן די גט ביז צו זיין טויט, וואס איז די דין מיט די פרוי? איז רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט כאשת איש לכל דבריה, זי איז א געהעריגע אשת איש, פארוואס ווייל ווען איז די גט חל? א מינוט פארן שטארבן, נו, אז דערווייל לעבט דאך די מאן, און אז ווילאנג די מאן לעבט איז די גט נישט קיין גט, איז די פרוי אן אשת איש, איז טאמער איינער עט וואוינען מיט די פרוי, במזיד עט ער זיין חייב מיתה, בשוגג עט ער זיין חייב חטאת. רבי יוסי אומר ניין, ר' יוסי זאגט מגורשת ואינה מגורשת, פשט זי איז נאר א ספק אשת איש, ווייל ווי מ'עט זעהן בהמשך, יעדע מינוט איז דא א חשש אז אפשר דאס די מינוט וואס די מאן עט שטארבן, פשט זי איז א ספק אשת איש און טאמער איינער וואוינט מיט איר בשוגג דארף ער ברענגען אן אשם תלוי. זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, האמער געלערנט אין א ברייתא, איז אזוי, ביי אונזער משנה האמער געזעהן אז א מאן טאר זיך נישט מייחד זיין מיט זיין פרוי טאמער האט איר געגעבן א גט, מהיום אם מתי, אבער וואס איז טאמער האט זיך יא מייחד געווען, און וואס איז די דין? איז בעצם איידער מען גייט דא זעהן די ברייתא, עמער אויסרעדן א משנה פון דף פ א, די משנה זאגט אין דף פ א, המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי, איינער וואס האט גע'גט זיין פרוי, און שפעטער נעכטיגט ער מיט איר אין א פונדקי, אין א מלון, אין א האטעל, איז ברענגט די משנה א מחלוקת, בית שמאי אומרים אינה צריכה הימנו גט שני, און בית הלל אומרים צריכה הימנו גט שני, בית שמאי זאגן זי דארף נישט א נייע גט, און בית הלל זאגן זי דארף א נייע גט, יעצט וואס איז די מחלוקת בית שמאי בית הלל? איז בעצם דארט אין די גמרא דא צוויי לשונות, לויט איין לשון וואס דאס איז די שיטה פון רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, אונז וועט מען דאס רופן רבי יוחנן'ס שיטה, און בעצם די צווייטע שיטה איז אויך מיוחס צו רבי יוחנן, אבער אונז וועט מען דאס רופן די ערשטע שיטה די שיטה פון רבי יוחנן, איז רבי יוחנן האלט אז די גאנצע מחלוקת בית שמאי בית הלל איז דארט ווי מען האט געזען עדים האבן געזען אז די מאן וואוינט מיט די פרוי, פשט ווען עדים האבן געזען אז די מאן וואוינט מיט די פרוי, דארט האלטן די בית שמאי אז די פרוי דארף נישט א נייע גט, ווייל מען זאגט סתם ס'איז געווען א בעילת זנות, און בית הלל זענען חושש אז אפשר איז עס געווען לשם קידושין, איז פארדעם זאגן די בית הלל ס'דארף יא א נייע גט. אבער דארט וואו ס'איז נישט געווען עדים וואס האבן געזען אז זיי האבן ממש געוואוינט צוזאמען, דארט האלט ר' יוחנן איז נישטא קיין מחלוקת, דארט איז יעדער מודה אז די פרוי דארף נישט א נייע גט. דאס איז די שיטה פון ר' יוחנן. שפעטער דארט אין די גמרא איז דא א צווייטע שיטה, וואס די צווייטע שיטה האלט אז די מחלוקת איז נאר דארט וואו מ'האט נישט געזען, אבער דארט וואו מ'האט יא געזען אז זיי וואוינען צוזאמען איז נישט דא קיין מחלוקת נאר יעדער האלט אז די פרוי דארף אן אנדערע גט. איז נאכדעם וואס אונז האבן געזען די משנה, לאמיר יעצט זען דא א ברייתא, וואס די גמרא ברענגט תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, ראוה שנתייחדה עמו באפילה, פשט די ברייתא רעדט ווען א מאן האט געגעבן א גט פאר זיין פרוי מהיום אם מתי און נאכדעם וואס ער האט איבערגעגעבן די גט איז געווען עדים וואס האבן געזען אז די מאן און די פרוי האבן זיך מייחד געווען אין א טונקעלע צימער או שישנה עמו תחת מרגלות המיטה מען האט געזען אז זיי שלאפן לעבן א בעט צוזאמען איז אין חוששין שמא נתעסקו בדבר אחר דארף מען נישט חושש זיין אז זיי האבן געוואוינט צוזאמען אבער וחוששין משום זנות די גמרא וועט גראד פרעגן וואס פשט חוששין משום זנות צו נישט ואין חוששין משום קידושין, מען דארף נישט חושש זיין אז ער האט איר מקדש געווען, באלד העט מען זען וואס איז פשט דא אין די ברייתא. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, רבי יוסי ברבי יהודה קריגט זיך, און ער זאגט אף חוששין משום קידושין. איז די גמרא פרעגט גראד מאי קאמר, וואס מיינט דא די ברייתא צו זאגן פשט, די ברייתא שטימט דאך נישט, פון איין זייט זאגט די ברייתא אין חוששין שמא נתעסקו בדבר אחר, און גראד נאכדעם זאגט די ברייתא וחוששין משום זנות. איז אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, זאגט רב נחמן אמר רבה בר אבוה פשט אין די ברייתא הכי קאמר, די ברייתא האט אזוי געמיינט צו זאגן, די ערשטע זאך האט די ברייתא געזאגט אז טאמער מען זעט א מאן און א פרוי זענען זיך מייחד איז דארף מען נישט חושש זיין שמא נתעסקו בדבר אחר, די חלק בלייבט, אבער דא דארף מען מוסיף זיין ווערטער אין די ברייתא, מען דארף צולייגן דא ווערטער אז וואס? אז ראוה שנבעלה, וואס איז טאמער די עדים האבן נישט געזען זיי נעכטיגן צוזאמען נאר מען האט קלאר געזען אז זיי וואוינען צוזאמען, איז דא זאגט די ברייתא חוששין משום קידושין, דא דארף מען חושש זיין אז אפשר היות מ'האט געוואוינט צוזאמען האט די מאן בועל געווען לשם קידושין, איז דערפאר דארף די פרוי א נייע גט, א צווייטע גט. אבער די תנא קמא האלט ס'דא א יוצא מן הכלל, וואס איז די יוצא מן הכלל? נתן לה כספים, טאמער די מאן נאכן ביאה האט איר געגעבן געלט, מ'האט געזען אז ער געט איר געלט, איז דא חוששין משום זנות, דאמרינן באתננה נתן לה, פשט דא קען מען תולה זיין אז ס'איז נישט געווען א ביאה לשם קידושין, נאר ס'איז געווען א ביאה לשם זנות. פארוואס? ווייל א ביאה לשם קידושין האלט די תנא קמא נארמאל א מענטש וואוינט מיט די פרוי לשם קידושין באצאלט ער איר נישט געלט אויף דעם, ווען באצאלט א מאן געלט פאר א פרוי? ווען ער וואוינט מיט די פרוי אלס זונה, לשם זנות. איז דערפאר האלט די תנא קמא, טאמער דער מאן האט באצאלט געלט פאר די פרוי, דעמאלטס קען מען תולה זיין אז ס'געווען א ביאת זנות ואין חוששין משום קידושין. אויף די חלק קריגט זיך ר' יוסי בר' יהודה, ר' יוסי בר' יהודה אומר, אף בזו חוששין משום קידושין אפילו די מאן האט געגעבן געלט איז מען נישט תולה ס'געווען א ביאת זנות נאר מ'איז חושש לשם קידושין, און דער מאן דארף געבן א נייע גט פארן פרוי, קומט אויס אויב אזוי לויט די פשט אין די ברייתא, קומט אויס אז יעדער איינער סיי די תנא קמא סיי ר' יוסי בר' יהודה זענען מודה אז טאמער מען האט געזען א מאן א פרוי זיך מייחד זיין דארף מען אויף גארנישט חושש זיין, טאמער מען האט געזען זיי וואוינען צוזאמען דארף מען חושש זיין אויף קידושין, טאמער מען האט געזען די מאן באצאלט געלט פאר די פרוי נאכדעם, דא איז דא א מחלוקת צווישן תנא קמא און ר' יוסי בר' יהודה, תנא קמא האלט מען קען עס תולה זיין ס'איז געווען א ביאת זנות, און ר' יוסי בר' יהודה האלט אז מען דארף אויך חושש זיין משום קידושין, יעצט נאכדעם וואס אונז זעהן מיר דא די ברייתא זאגט די גמרא, כמאן אזלא הא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מחלוקת כשראוה שנבעלה אבל לא ראוה שנבעלה דברי הכל אין צריכה הימנו גט שני כמאן פשט אונז האמיר דאך פריערט אויסגערעדט אז דא א משנה דף פ"א וואס דארט איז דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל ווען א מאן און א פרוי נעכטיגן צוזאמען צו מען דארף א נייע גט צו נישט וואס אונז האמיר געזאגט רבי יוחנן איז מבאר די משנה אז די מחלוקת איז נאר דארט ווי מען האט געזען אז זיי וואוינען צוזאמען אבער דארט ווי זיי וואוינען נישט צוזאמען איז נישט דא קיין מחלוקת, קומט אויס לויט רבי יוחנן האלטן די בית הלל אז דארט ווי מ'האט געזען א מאן און א פרוי וואוינען צוזאמען דארף די פרוי א נייע גט, דארט ווי מ'האט נישט געזען א פרוי און א מאן וואוינען צוזאמען דארף מען נישט קיין נייע גט, איז אויב אזוי וועלכע תנאים פון אונזער ברייתא שטימען מיט די בית הלל, זאגט די גמרא כדברי הכל, בית הלל שטימט מיט יעדעם, ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט יעדער סיי תנא קמא סיי רבי יוסי ברבי יהודה ביידע זענען מסכים אז דארט ווי מען האט נישט געזען זיי וואוינען צוזאמען דארף מען נישט קיין גט, דארט ווי מען האט יא געזען זיי וואוינען צוזאמען דארף מען יא א גט, נאר דארט ווי מען האט געגעבן געלט דארט איז דא א מחלוקת, אבער יעדער איינער שטימט מיט די בית הלל, אזוי זאגט די גמרא. מתקיף לה אביי פרעגט אבער אביי, וויאזוי קענסטו אזוי איינזעצן טעכניש אונזער ברייתא אז די מחלוקת צווישן תנא קמא רבי יוסי ברבי יהודה איז א זייטיגע מחלוקת דארט ווי מען האט באצאלט געלט מידי כספים קתני, ווערט ערגעץ דערמאנט אין די ברייתא די ווארט געלט? שטייט נערגעץ נישט אין די ברייתא, טאמער איז דאס די עיקר יסוד המחלוקת, וואלט עס די ברייתא געדארפט זאגן, אלא אמר אביי, און ממילא איז אביי אנדערש מפרש אונזער ברייתא, זאגט אביי הכי קאמר, די ברייתא האט אזוי געמיינט צו זאגן, ראוה שנבעלה, חוששין משום זנות, ואין חוששין משום קידושין, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אף חוששין משום קידושין, פשט אביי האלט אז פשט אין די ברייתא איז אזוי, טאמער מען האט געזען א מאן און א פרוי זענען זיך מייחד, מען האט נישט געזען זיי וואוינען צוזאמען, דארף מען נישט חושש זיין אויף קיין ביאה, און מען דארף נישט קיין נייע גט. די זעלבע זאך לייגט די ברייתא צו, וואס איז טאמער מען האט געזען זיי וואוינען יא צוזאמען, דארף מען אויך נישט קיין נייע גט, ווייל מען איז תולה אז ס'איז געווען א ביאת זנות, אויף דעם קריגט זיך רבי יוסי ברבי יהודה, רבי יוסי ברבי יהודה האלט אז טאמער מען האט געזען זיי וואוינען צוזאמען, דארף מען א נייע גט, איז אויב אזוי כמאן אזלא הא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מחלוקת כשראוה שנבעלה אבל לא ראוה שנבעלה דברי הכל אין צריכה הימנו גט שני כמאן, פשט אויב אזוי ווי וועם שטימט די בית הלל לויט ווי רבי יוחנן האט מסביר געווען וואס די בית הלל זאגן אז ס'דא א חילוק צו מ'האט געזעהן אז מ'האט געוואוינט צוזאמען צו נישט, וואס די בית הלל זאגן טאמער מ'האט געזעהן אז מ'וואוינט צוזאמען דארף מען א נייע גט, ווי וועם שטימט די בית הלל? כרבי יוסי ברבי יהודה, בית הלל וועט מוזן גיין כשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, אדער אין אנדערע ווערטער רבי יוסי ברבי יהודה וועט מוזן גיין כשיטת בית הלל, ווייל נאר רבי יוסי ברבי יהודה האלט אז ווען מ'זעהט א מאן און א פרוי וואוינען צוזאמען דארף מען א נייע גט, ווייל ווי מ'שמועסט דאך יעצט ווי אביי איז דא מסביר, האלט די תנא קמא נישט אזוי, תנא קמא האלט אז אפילו ווען מ'זעהט אז זיי האבן געוואוינט צוזאמען, דארף מען אויך נישט קיין נייע גט ווייל חוששין משום זנות ואין חוששין משום קידושין איז די בית הלל וועט נאר שטימען מיט ר' יוסי ברבי יהודה און ווי רש"י לייגט צו אז לכאורה תנא קמא פון אונזער ברייתא קען דאך נישט האלטן ווי די בית שמאי איז וואס וועט די תנא קמא זאגן תנא קמא וועט דאך נישט שטימען מיט די קומענדיגע משנה מיט די משנה דף פ"א זאגט טאקע רש"י מען וועט דארפן זאגן אז די תנא קמא זעצט איין די מחלוקת בית שמאי און בית הלל ביי א גאנץ אנדערע זאך ווייל די תנא קמא וועט זיך דארפן טרעפן א וועג דא ווי אזוי צו שטימען מיט די בית הלל. על כל פנים אבער פרעגט די גמרא, מתקיף לה רבא רבא פרעגט אבער א קשיא אויף אביי'ס פשט ביי אונז אין ברייתא, זאגט רבא, אם כן, מאי אף, פשט לויט אביי, וואס איז די מחלוקת צווישן תנא קמא רבי יוסי ברבי יהודה, די מחלוקת איז דארט ווי מ'האט געזען א מאן און א פרוי וואוינען צוזאמען, תנא קמא האלט אז מ'דארף נישט חושש זיין אז ער האט געוואוינט לשם קידושין, און רבי יוסי האלט מ'דארף יא חושש זיין לשם קידושין, אבער אויב אזוי, וואס איז דאס די לשון פון רבי יוסי ברבי יהודה אף חוששין משום קידושין? אף איז משמע אז ער קומט מוסיף זיין אויף די תנא קמא. לויט ווי אביי איז מסביר קומט ער גארנישט מוסיף זיין פארקערט תנא קמא איז מיקל און זאגט מען דארף נישט חושש זיין רבי יוסי ברבי יהודה האלט מען דארף יא חושש זיין אבער די לשון אף שטימט נישט און ממילא אלא אמר רבא. זאגט רבא אן אנדערע פשט אין די ברייתא, הכי קאמר. די ברייתא האט אזוי געמיינט צו זאגן ר' יוסי בר' יהודה אומר אף לא ראוה שנבעלה חוששין משום קידושין, פשט לויט רבא איז פשט אין די ברייתא אזוי, תנא קמא האלט אז דארט ווי מען האט נישט געזען זיי וואוינען צוזאמען איז פשוט מען דארף נישט חושש זיין לשם קידושין, דארט ווי מען האט יא געזען זיי וואוינען צוזאמען האלט תנא קמא אויך מען דארף נישט חושש זיין לשם קידושין, אויף דעם קריגט זיך ר' יוסי בר' יהודה און ער זאגט איך קריג זיך אויף ביידע, נישט נאר דארט ווי מען האט געזען אז זיי וואוינען צוזאמען האלט ר' יוסי בר' יהודה מען דארף חושש זיין אז זיי האבן געוואוינט לשם קידושין, נאר רבי יוסי ברבי יהודה האלט אפילו דארט ווי מ'האט נישט געזעהן זיי וואוינען צוזאמען, זיי האבן זיך סך הכל מייחד געווען, דארף מען אויך חושש זיין אז אפשר האבן זיי געוואוינט צוזאמען לשם קידושין און די פרוי דארף א נייע גט. קומט אויס אויב אזוי, לויט רבא'ס פשט, אז לויט די תנא קמא איז מען קיינמאל נישט חושש לשם קידושין, נישט ווען מ'האט געזעהן אז זיי האבן זיך מייחד געווען נישט ווען מ'האט געזעהן אז זיי וואוינען צוזאמען, און לויט רבי יוסי ברבי יהודה איז מען אלעמאל חושש לשם קידושין סיי אז מ'האט געזעהן זיי וואוינען צוזאמען און אויך אז מען האט נאר געזען אז זיי האבן זיך מייחד געווען, איז אויב אזוי זאגט די גמרא כמאן אזלא הא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מחלוקת כשראוה שנבעלה אבל לא ראוה שנבעלה דברי הכל אינה צריכה הימנו גט כמאן, פשט אויב אזוי די הסבר פון רבי יוחנן אין די משנה דף פ"א, ווי וועלכע פון די תנאים וועט עס שטימען, דלא כחד, נישט מיט די תנא קמא, און נישט מיט רבי יוסי ברבי יהודה. ווייל לויט די תנא קמא, תנא קמא האלט דאך אז מען דארף קיינמאל נישט חושש זיין לשם קידושין, בית הלל זאגן קלאר נישט אזוי, בית הלל האלטן אז דארט ווי מ'האט געזעהן זיי וואוינען צוזאם דארף מען יא חושש זיין, און די זעלבע זאך לויט ר' יוסי בר' יהודה וועט עס אויך נישט שטימען, ווייל ר' יוסי בר' יהודה האלט מ'דארף אלעמאל חושש זיין, אפילו דארט ווי מ'האט נישט געזעהן זיי וואוינען צוזאמען, און בית הלל זאגן אז נישט, בית הלל זאגן ס'איז א חילוק צו מ'האט געזעהן צו מ'האט נישט געזעהן, און ממילא איז ביידע פון אונזער תנאים וועלן נישט שטימען מיט די בית הלל, איי ווי אזוי וועלן זיך אונזער תנאים אן עצה געבן מיט יענע משנה דארט, זיי דארפן דאך שטימען מיט די בית הלל זיי קענען נישט פסק'נען מיט בית שמאי, איז ווי רש"י זאגט, רבי יוסי ברבי יהודה האט נישט קיין פראבלעם רבי יוסי ברבי יהודה איז פשוט רבי יוסי ברבי יהודה לערנט נישט ווי רבי יוחנן האט דארט געלערנט פשט אין די משנה רבי יוסי ברבי יהודה וועט זאגן אז די מחלוקת צווישן בית שמאי בית הלל איז א מחלוקת דארט ווי מ'האט נישט געזען זיי וואוינען צוזאמען דארט ווי מ'האט געזען זיי וואוינען צוזאמען איז נישט קיין מחלוקת דארט איז יעדער מודה אז די פרוי דארף א נייע גט איז אויב אזוי שטימט רבי יוסי ברבי יהודה א מחיה מיט די בית הלל מה שאין כן תנא קמא תנא קמא אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט ער דארף טרעפן א צווייטע הסבר אין יענע משנה כדי צו קענען שטימען מיט די בית הלל. זאגט אונז די גמרא ווייטער, האמיר געזען די משנה, מה היא באותן הימים רבי יהודה אומר כאשת איש לכל דבריה רבי יוסי אומר מגורשת ואינה מגורשת, פשט אזוי ווי אונז האבן געלערנט פשט אין די משנה אז דא רעדט זיך אז די מאן האט געגעבן א גט פארן פרוי און ער האט איר געזאגט מעת שאני בעולם ער וויל די גט זאל חל זיין א מינוט פארן טויט, איז רבי יהודה האלט די גט איז טאקע חל א מינוט פארן טויט, ווי לאנג די מאן איז נישט געשטארבן איז זי געהעריג אשת איש טאמער איינער וואוינט מיט איר איז חייב מיתה, רבי יוסי האט געזאגט ניין מגורשת ואינה מגורשת, פשט אויף יעדע רגע קען זיין אז דאס די רגע וואס די מאן גייט שטארבן ממילא איז ס'נישט פשוט אז די פרוי איז אן אשת איש איז איינער וואס וואוינט מיט איר ווי מען האט געזעהן אין די משנה דארף ברענגען א אשם תלוי זאגט אונז די גמרא תנא מען האט געלערנט אין א ברייתא ובלבד שימות פשט די דין וואס רבי יוסי זאגט מגורשת ואינה מגורשת דאס איז נאר טאמער די מאן שטארבט צום סוף טאמער אבער די מאן שטארבט נישט צום סוף איז קומט אויס אז די גט איז קיינמאל נישט געווען קיין גט אז די גט איז קיינמאל נישט געווען קיין גט איז די פרוי א געהעריגע אשת איש איז איינער וואס וואוינט מיט איר איז אוודאי דארף ער ברענגען א חטאת טאמער ס'איז געווען בשוגג און איז חייב מיתה טאמער ס'איז געווען במזיד. פרעגט יעצט אבער די גמרא, ולכי מיית הוי גיטא, והא קיימא לן דאין גט לאחר מיתה? פשט די גמרא דא האט נאכנישט געוואוסט אז די סיפא פון די משנה רעדט זיך ביי א נייע ציור, די גמרא האט געהאלטן אז די סיפא איז א המשך פון די רישא ס'רעדט זיך ווייטער ביי א ציור וואס די מאן האט געגעבן א גט און ער האט געזאגט מהיום אם מתי, און ביי דעם האמיר געזען א מחלוקת רבי יהודה רבי יוסי, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא, וואס איז בכלל די צד צו זאגן ווי רבי יהודה אדער צו זאגן ווי רבי יוסי אז זי איז ווי אשת איש אז זי איז מגורשת ואינה מגורשת איך פארשטיי נישט טאמער די מאן האט געגעבן א גט מהיום אם מתי איז ווען איז די גט חל? מהיום די טאג וואס ער האט איבערגעגעבן די גט איז פשט שפעטער ווען די מאן וועט שטארבן איז למפרע ווערט מען געוואויר די פרוי איז נישט געווען קיין אשת איש איז ווי אזוי זאגט רבי יהודה זי האט א דין ווי אשת איש רבי יוסי זאגט מגורשת ואינה מגורשת לכאורה וואלט געדארפט זיין די דין זי איז נישט קיין אשת איש און פארטיג איינער וואס וואוינט מיט איר נישט חייב נישט קיין מיתה נישט קיין אשם תלוי נישט קיין חטאת וואס איז פשט זאגט די גמרא אמר רבה באומר מעת שאני בעולם זאגט רבה אזוי ווי אונז האבן געלערנט פשט אין משנה, פשט די סיפא פון די משנה רעדט זיך נישט אז די מאן האט געזאגט מהיום אם מתי, טאמער די מאן האט געזאגט מהיום אם מתי איז די גט חל מהיום, און איינער וואס וואוינט מיט די פרוי איז פטור פון אלעמען, נאר וואס די סיפא פון די משנה רעדט זיך אז די מאן האט געזאגט מעת שאני בעולם, די מאן האט געזאגט אז פון א מינוט פארן טויט זאל די גט זיין א גט, דא איז דא א מחלוקת צווישן רבי יהודה רבי יוסי, וואס איז די מחלוקת אזוי ווי רשי איז מסביר, רבי יהודה האלט אז מען זאגט ברירה פשט ווען די מאן שטארבט צום סוף זאגט מען ברירה הוברר הדבר למפרע אז די גט האט נאר חל געווען א מינוט פארן טויט און ממילא ביז אהין איז די פרוי א געהעריגע אשת איש מה שאין כן רבי יוסי האלט אין ברירה איז אויב אזוי יעדע רגע קען זיין אז דער מאן וועט שטארבן אין א מינוט ארום, איז דערפאר יעדע מינוט, אפילו דער מאן האט צום סוף נישט געשטארבן, אבער יעדע מינוט איז ראוי אז דער מאן זאל שטארבן, און ממילא יעדע מינוט איז די פרוי א ספק אשת איש, און דערפאר דער מענטש וואס וואוינט מיט איר בשוגג דארף ברענגען א אשם תלוי. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, און די ברייתא גייט דא ווייטער ארויף אויף אזא ציור, אז דער מאן האט געגעבן א גט פארן פרוי און האט געזאגט מעת שאני בעולם אז די גט זאל חל זיין א מינוט פארן טויט, איז זאגט די ברייתא ימים שבינתיים, פשט, צווישן די נתינת הגט און די מיתת הבעל, איז בעלה זכאי במציאתה, איז די מאן זוכה אין די מציאות וואס די פרוי טרעפט, ובמעשה ידיה, בהפרת נדריה, ויורשה, און ער ירשנ'ט איר ומטמא לה, און ער מעג זיך מטמא זיין פאר איר טאמער איז א כהן, כללו של דבר, הרי היא כאשתו לכל דבר, אלא שאינה צריכה ממנו גט שני, פשט, זי איז זיין געהעריגע פרוי, נאר זי דארף נישט קיין צווייטע גט, דברי רבי יהודה, פשט רבי יהודה, דאס איז די זעלבע רבי יהודה פון אונזער משנה, רבי יהודה האלט אז ווען איז די גט חל א מינוט פארן טויט, ביז אהין איז זי א געהעריגע אשת איש. רבי מאיר אומר, רבי מאיר קריגט זיך, רבי מאיר האט מען נישט געזעהן די משנה, דאס איז אן אנדערע תנא, רבי מאיר האלט, בעילתה תלויה, וואס מיינט בעילתה תלויה, איז ווי רש"י איז מסביר, מ'וועט באלד זעהן די גמרא, רבי מאיר האלט אז אפילו ווען א מאן זאגט מעת שאני בעולם, מיינט נישט מעת שאני בעולם א מינוט פארן טויט, נאר מעת שאני בעולם איז כאילו ער האט געזאגט מהיום אם מתי, און ממילא זאגט רבי מאיר ס'איז תלוי, טאמער די מאן צום סוף עט שטארבן, איז די גט א גט למפרע. צום טאג וואס די מאן האט עס געגעבן, און ממילא טאמער איינער האט געוואוינט מיט איר אין דער תקופה אינצווישן, איז ער פטור פון אלעמען, דארף נישט ברענגען נישט קיין אשם תלוי, נישט קיין חטאת, נישט גארנישט. טאמער די מאן וועט נישט שטארבן, איז נתברר געווארן זי איז אן אשת איש, און דער מענטש איז חייב מיתה. אזוי האלט ר' מאיר. רבי יוסי אומר, דאס איז רבי יוסי פון אונזער משנה, בעילתה ספק. פשט ווי מען האט מסביר געווען, רבי יוסי האלט אין ברירה, און ממילא ווען א מאן זאגט מעת שאני בעולם, איז אויף יעדע רגע איז דא אפשר א ספק אז אפשר איז ער געווען ראוי יעצט צו שטארבן, און ממילא איז זי א ספק אשת איש, און איינער וואס וואוינט מיט איר דארף ברענגען א אשם תלוי, חוץ טאמער די מאן וועט אינגאנצן נישט שטארבן, דעמאלטס איז נתברר געווארן אז די גאנצע גט איז נישט געווען קיין גט, איז דעמאלטס טאקע דער וואס וואוינט מיט איר איז חייב מיתה, וחכמים אומרים, חכמים בעצם זאגן פונקט ווי רבי יוסי נאר מיט א צווייטע לשון, די גמרא וועט זיך באלד שטעלן וואס די חילוק, זאגן די חכמים מגורשת ואינה מגורשת, פשט ווייטער, זי איז א ספק אשת איש איינער וואס וואוינט מיט איר דארף ברענגען א אשם תלוי, אבער. ובלבד שימות פארשטייט זיך דאס איז נאר טאמער די מאן שטארבט צום סוף טאמער די מאן שטארבט נישט צום סוף איז פשוט אז זי איז א געהעריגע אשת איש די גט איז נישט געווען קיין גט און דער וואס וואוינט מיט איר איז חייב מיתה פרעגט יעצט די גמרא מאי איכא בין ר' מאיר לר' יוסי וואס איז די חילוק צווישן ר' מאיר און ר' יוסי ווייל די גמרא האט נאכנישט געוואוסט די הסבר וואס אונז האבן מסביר געווען ר' מאיר ר' מאיר האט געזאגט בעילתה תלויה ר' יוסי האט געזאגט בעילתה ספק וואס איז די חילוק איז אמר ר' יוחנן איז ר' יוחנן מסביר אשם תלוי איכא בינייהו די חילוק איז צו מען דארף ברענגען אשם תלוי צו נישט לר' מאיר לא מייתי אשם תלוי לויט ר' מאיר איינער וואס וואוינט מיט איר אינצווישן דארף נישט ברענגען אשם תלוי ווייל ר' מאיר ווי מען האט מסביר געווען האלט אז ווען א מאן זאגט מעת שאני בעולם מיינט נישט א מינוט פארן טויט, נאר ס'איז כאילו ער האט געזאגט מהיום אם מתי, איז פשט די גט איז חל למפרע פון די טאג וואס ער האט עס געגעבן ממילא איינער וואס וואוינט מיט איר דארף נישט ברענגען קיין אשם תלוי דארף גארנישט ברענגען, ולר' יוסי מייתי אשם תלוי לויט ר' יוסי דארף מען ברענגען אשם תלוי ווי מ'האט מסביר געווען די שיטה פון ר' יוסי. ווייטער זאגט די גמרא וחכמים אומרים מגורשת ואינה מגורשת חכמים היינו ר' יוסי, לכאורה וואס איז די חילוק צווישן די חכמים און ר' יוסי? ענטפערט די גמרא, איכא בינייהו דר' זירא די חילוק וועט זיין לגבי די דין וואס ר' זירא האט געזאגט דאמר ר' זירא אמר רבה בר ירמי' אמר שמואל ר' זירא האט געזאגט כל מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה אז ווי די חכמים כאפן אן א לשון מגורשת ואינה מגורשת איז אדערווייל דארף די מאן איר אויסהאלטן און ממילא ווי רש"י איז מסביר בעצם סיי די חכמים סיי רבי יוסי זענען מודה צו די דין פון רב זירא, נאר זיי קריגן זיך ביי די ציור, דארט ווי די מאן האט געזאגט מעת שאני בעולם קריגן זיך צו א דערווייל דארף ער איר אויסהאלטן צו נישט, חכמים האבן געהאלטן אז ער דארף איר אויסהאלטן, איז דערפאר האבן זיי אנגעכאפט א לשון מגורשת ואינה מגורשת, ווייל ווי רב זירא האט געזאגט דארט ווי חכמים זאגן מגורשת ואינה מגורשת מיינט בעלה חייב במזונותיה, מה שאין כן רבי יוסי האט געהאלטן אז די מאן דארף איר נישט אויסהאלטן א דערווייל, איז דערפאר האבן זיי אנגעכאפט האט רבי יוסי אנגעכאפט א צווייטע לשון, ער האט אנגעכאפט א לשון בעילתה ספק, נאר דרך אגב רש"י רעדט אויס אז רבי יוסי ביי אונזער משנה כאפט יא אן א לשון מגורשת ואינה מגורשת, איז משמע אז רבי יוסי האלט אויך אז די מאן דארף איר א דערווייל אויסהאלטן, זאגט טאקע רש"י מ'דארף זאגן אז ס'איז תרי תנאי אליבא דרבי יוסי, ס'איז געווען צוויי שיטות בשיטת רבי יוסי, צו ער האלט אז די מאן דארף איר א דערווייל אויסהאלטן צו נישט.